מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ע"א עמוד א'. לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. א איד קומט עולה רגל זיין, פסח, שבועות, סוכות, קומט קיין ירושלים, און ער קומט עולה רגל זיין. איז די הלכה איז ס'איז דא דריי פארשידענע קרבנות וואס א מענטש דארף ברענגען. די ערשטע קרבן איז א עולת ראיה, אזוי ווי דו ביסט א גאסט ביי א צווייטן עסטו מיטברענגען א מתנה, די זעלבע זאך אויך, דו ביסט א גאסט ביים באשעפער, קומסטו עולה רגל זיין, ברענגט מען א קרבן עולה, א קרבן וואס די גאנצע זאך גייט אויפן מזבח. די צווייטע קרבן וואס א מענטש ברענגט איז א שלמי חגיגה, די תורה זאגט אונז, וחגותם אותו חג לה', זאלסטו ברענגען א קרבן חגיגה, האסט א מצוה, די ערשטע טאג פון יום טוב, צו ס'פסח, שבועות אדער סוכות, זאלסטו ברענגען א קרבן חגיגה. די דריטע קרבן איז, די תורה זאגט אונז ושמחת בחגך, דארפסט הנאה האבן פון יום טוב, מען דארף האבן פלייש דארטן, איז אויב דו האסט נישט קיין פלייש ביי דיך, פון סתם קרבנות וואס דו האסט געברענגט, האסטו א מצוה צו גיין ברענגען א שלמי שמחה, א קרבן, וואס דאס איז די קרבן פשוט אום מען זאל האבן פלייש ביי זיך אינדערהיים. מיט דעם לאמיר אנהייבן די גמרא די לעצטע פיר שורות דף ע' עמוד ב', אמר עולא אמר רבי אלעזר, זאגט ער אזוי, שלמים ששחטן מערב יום טוב, וואס איז א מענטש איז געקומען ערב יום טוב אין בית המקדש, האט מקריב געווען א קרבן שלמים, עס איז געווען א נדר, א נדבה, און ער איז מקריב א קרבן שלמים. יעצט כאפט ער זיך, איין מינוט, מארגן גיי איך דאך נאכאמאל ברענגען א קרבן שלמים, איך דארף ברענגען א שלמי שמחה, איך דארף ברענגען א קרבן חגיגה, ווייסט וואס, לאמיר מיט דעם יוצא זיין, כ'וועל נעמען די קרבן וואס כ'האב יעצט געהאט ערב יום טוב, כ'וועל עס האלטן אויף מארגן, מיט דעם וועל איך יוצא זיין די מצוה. זאגט ער ניין, אינו יוצא בהן לא משום שמחה ולא משום חגיגה. מיט דעם קענסטו נישט יוצא זיין נישט די שלמי שמחה און נישט די קרבן חגיגה. דאס הייסט, דו קענסט נישט נוצן דיין שלמים פאר די צוויי אנדערע קרבנות.

אז דו האסט געהאט א קרבן שלמים וואס דו האסט מקריב געווען סתם אזוי ווייל דו האסט מקריב געווען א קרבן שלמים, קען איך נישט נוצן דאס אלס מיין שלמי שמחה, ווייל ביי שלמי שמחה איז דא א ספעציעלע דין, ס'מוז זיין די זביחה בשעת שמחה. ווען האב איך שמחה? ווען דא א מצוה צו זיין בשמחה, דאס איז יום טוב. און יעצט היות דו האסט נישט גע'שחט'ן דיין קרבן בשעת שמחה, נאר האסט גע'שחט'ן ערב יום טוב, קען איך נישט יוצא זיין מיט דעם. יעצט וליכא, וויבאלד דא האסטו דאס נישט, קען איך נישט יוצא זיין מיין שלמי שמחה מיט'ן קרבן שלמים וואס איך האב יעצט מקריב געווען. יעצט ווייטער, משום חגיגה, פארוואס קען איך נישט יוצא זיין די צווייטע קרבן מצוה וואס איז קרבן חגיגה? זאגט ער אזוי, ווייל הוי דבר שבחובה, וכל דבר שבחובה אין בא אלא מן החולין, יעדע דבר וואס איז בחוב, די תורה זאגט מיר דו מוזט עס ברענגען, קען איך נישט נעמען סתם א צווייטע קרבן וואס איך מוז ברענגען און זאגן ווייסט וואס, דאס זאל זיין פאר מיין קרבן חגיגה, קרבן חגיגה איז א חוב פאר זיך אליינס, אז די תורה זאגט דו האסט א חוב צו ברענגען א קרבן חגיגה, מוז עס קומען פון חולין, קען איך נישט נוצן דעם שלמים וואס איך האב נעכטן געברענגט און זאגן, אה ווייסט וואס, דאס איז מיין קרבן חגיגה. איז זאגט די גמרא לימא מסייע ליה לכאורה האב איך א ראיה צו דעם, צו דעם ווי דו האסט מיר יעצט געזאגט אז א קרבן שלמי שמחה קען איך נישט מקריב זיין פון פאר יום טוב ווייל איך מוז האבן די זביחה צוזאמען בשעת ווען ס'דא שמחה, איך האב א ראיה דערצו, און ער זאגט כ'על דיר ברענגען א פסוק, אין די תורה שטייט והיית אך שמח, לגבי סוכות שטייט, ערשטן פסוק שטייט ושמחת בחגיך, שפעטער אין די קומענדיגע פסוק שטייט והיית אך שמח, לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס דארף איך האבן צוויי מאל דעם ציווי פון שמחה, איינמאל ושמחת בחגיך און נאכמאל והיית אך שמח. איז לערן איך ארויס פון דעם לרבות ליל יום טוב האחרון לשמחה, ס'דא נאך א נאכט ווען ס'דא א צייט פון שמחה, ווען איז דאס? ליל יום טוב האחרון, ליל שמיני עצרת, די נאכט פון שמיני עצרת איז אויך דא א מצוה צו האבן קרבנות, צו האבן פלייש, צו פארברענגען, אויך א צייט פון שמחה. ווי רש"י לערנט, דווקא ליל שמיני עצרת, אבער נישט בייטאג, ווייל די תורה זאגט אונז צוויי מאל שבעת ימים, שבעת ימים, וויל די תורה זאגן אונז טעג איז עס נאר זיבן טעג, די אלע זיבן טעג פון סוכות, אבער די לעצטע טאג, ס'הייסט די טאג פון שמיני עצרת, דאס נישט. אבער היות די תורה זאגט אונז והיית אך שמח, קום איך צולערנען נאך א זאך. וועם לערן איך צו? דאס איז ליל שמיני עצרת. זאגט די גמרא אתה אומר ליל יום טוב האחרון, דו זאגסט יעצט מען לערנט ארויס פון דעם די לעצטע נאכט ליל שמיני עצרת, או אינו אלא ליל יום טוב הראשון, אפשר מיינט עס צו זאגן די ערשטע טאג יום טוב, אז די תורה וויל דיר זאגן אז נישט נאר די זיבן טעג פון יום טוב זאלסטו הנאה האבן, נאר די ערשטע נאכט פון יום טוב דאס אויכעט. תלמוד לומר אך חלק, די תורה זאגט אונז אך שמח, אך מיינט חלק, איך וויל עפעס ממעט זיין דערפון, איין נאכט יא און איין נאכט נישט. איז האב איך גענומען די ליל שמיני עצרת און איך זאג יענע נאכט, זאגט די תורה אך שמח, יענע נאכט האסטו אויך א חיוב פון שמחה. איז פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס האסטו מיר יעצט געזאגט אז איך בין מרבה די אכטע נאכט, אבער איך בין ממעט די ערשטע נאכט? לאו, לכאורה די פשט איז, משום דאין לו במה ישמח, פשוט, די ערשטע נאכט, וויאזוי גיי איך האבן שמחה די ערשטע נאכט? מיט א קרבן, יעצט ווען בין איך מקריב דעם קרבן ערב יום טוב. ווייל איינמאל ס'איז נאכט קען איך שוין נישט מקריב זיין א קרבן, אבער אויב איך גיי מקריב זיין א שלמי שמחה ערב יום טוב, פעלט מיר דאך די זביחה מיטן שמחה צוזאמען, וועגן דעם קען נישט זיין אז די תורה וויל מיר זאגן די ערשטע נאכט זאל איך הנאה האבן, אלא מאי, מוז דאך זיין, ווען די תורה זאגט מיר אך שמח, מיינט דאס די לעצטע נאכט פון יום טוב. האסטו דאך דא א קלארע ראיה אז די תנא האט געהאלטן, פארוואס בין איך מרבה די אכטע נאכט און נישט די ערשטע נאכט, ווייל די ערשטע נאכט איז א נאכט וואס איך קען נישט מקריב זיין קיין שלמי שמחה, פארוואס ווייל איך מוז האבן די זביחה זאל זיין בשעת שמחה אזוי ווי עולא האט געזאגט בשם רבי אלעזר, האסטו ממש א מורא'דיגע ראיה צו דעם אז שלמי שמחה מוז זיין בעינן זביחה במקום שמחה. זאגט די גמרא לא, ניין, דאס איז נישט קיין גוטע ראיה, נאר וואס, כדתני טעמא, מען האט שוין געזאגט אמאל, מען האט שוין געלערנט פארוואס די סיבה איז פארוואס איך בין מרבה די אכטע נאכט און נישט די ערשטע נאכט, און אזוי ווי ס'שטייט דארטן מה ראית לרבות לילי יום טוב האחרון, דו ווייסט פארוואס מען האט מרבה געווען די לעצטע נאכט פון יום טוב, ולהוציא לילי יום טוב הראשון, און אויסצושפארן די ערשטע נאכט פון יום טוב, נישט קיין שום שייכות נישט וואס מען האט יעצט געזאגט, נישט ווייל מען קען נישט מקריב זיין א שלמי שמחה ערב יום טוב, אין אמת'ן אריין קען זיין מ'קען עס יא מקריב זיין. איי פארוואס זאגסטו מיר די לעצטע נאכט? ווייל מרבה אני ליל יום טוב האחרון שיש שמחה לפניו ומוציא אני ליל יום טוב הראשון שאין שמחה לפניו. אז איך האב א טשויס צווישן צוויי נעכט, אדער די ערשטע נאכט וואס פארדעם איז געווען פשוט א נארמאלע וואכן טאג, אדער די לעצטע נאכט וואס דאס קומט נאך זיבן טעג פון יום טוב, זיבן טעג פון שמחה, איז אוודאי ווען די תורה וויל מיר צולייגן עפעס, וויל די תורה מיר צולייגן די אכטע נאכט, וואס דאס קומט נאך זיבן טעג פון יום טוב, וועגן דעם ס'האט נישט קיין שום שייכות נישט צו דעם וואס מ'האט יעצט געזאגט, צו מ'קען יא שעכטן בשמחה בשעת נישט דא, קען איך יא שעכטן א קרבן שלמי שמחה בשעת נישט דא קיין שמחה צו נישט, אינ'ם אמת'ן אריין קען זיין ער האט געהאלטן מ'קען עס יא שעכטן, איי פארוואס רעדסטו מיר? פארוואס זאגסטו אז די תורה וויל נכלל זיין עפעס, לייגסט אים צו די אכטע נאכט נישט די ערשטע נאכט? פשוט ווייל ס'איז מער מסתבר אז די תורה וויל עפעס צולייגן, וויל איך צולייגן א נאכט וואס קומט נאך זיבן טעג יום טוב, ווי ענדערש צו צולייגן די ערשטע נאכט וואס מיט דעם וועסטו אנהייבן די גאנצע מצב פון שמחה. מתיב רב יוסף, פרעגט רב יוסף, ווייסט וואס כ'על דיר פרעגן א צווייטע קשיא, איז נאכמאל, דו האסט מיר יעצט געוואלט זאגן אז שלמי שמחה קען איך נישט ברענגן פון פאר יום טוב, וועגן דעם קען איך נישט יוצא זיין מיין שלמים, ווייל ס'איז נישט געווען די זביחה מיטן שמחה צוזאמען, פרעג איך דיר אזוי, חגיגת ארבעה עשר יוצא בה משום שמחה, אונז האבן א דין אז חגיגת ארבעה עשר, מיט דעם קען איך יא יוצא זיין די מצוה פון שמחה. דאס הייסט, אזוי ווי מ'האט געלערנט אויפן פריערדיגן דף, ס'דא א מצוה אז א מענטש האט נישט גענוג פלייש פאר קרבן פסח, האט די משנה געזאגט, גיי ברענגען א קרבן חגיגת ארבעה עשר, כדי זאלסט קענען עסן א קרבן פסח על השובע. איז אויף דעם זאגט די ברייתא, חגיגת ארבעה עשר יוצא בה משום שמחה, די קרבן חגיגת ארבעה עשר, מיט דעם קען איך יא יוצא זיין די מצוה פון שלמי שמחה, אבער ואין יוצא בה משום חגיגה, קרבן חגיגה, דאס קען איך נישט יוצא זיין. דאס הייסט, איך קען יוצא זיין מיט יענעם קרבן, אז אנשטאטס איינמאל איך האב שוין געברענגט די קרבן חגיגת ארבעה עשר דארף איך נישט ברענגען א שלמי שמחה, אבער צו גיין יוצא זיין מיט דעם דעם צווייטן קרבן אלס קרבן חגיגה, די חגיגת ט"ו, דאס קען איך נישט. פרעגט די גמרא איין מינוט, אמאי, פארוואס קען איך דאס טון, הא בעינן זביחה בשעת שמחה וליכא, ס'פעלט דאך דא, דער קרבן חגיגת י"ד איז דאך ערב יום טוב האט מען עס מקריב געווען, וויאזוי קען איך יעצט גיין יוצא זיין מיט דעם, כ'האב געמיינט אז ס'מוז זיין צוזאמען די זביחה מיטן שמחה, אלא מאי, זעסטו דאך קלאר פון דער ברייתא, די ברייתא זאגט מיר דו קענסט יא יוצא זיין דערמיט, ווייל די חילוק איז ס'מוז נישט שטימען צוזאמען, איך קען ברענגען א קרבן שמחה און איך קען עס ברענגען אפילו פון פאר יום טוב אפילו עס נישט דא קיין שמחה, קומט אויס דאך א קשיא אויף עולא וואס ער האט איבערגעזאגט בשם ר' אלעזר. איז אמר רב אידי בר אבין זאגט רב אידי בר אבין ניין, שעיכב ושחטה, דו האסט געלערנט אז מ'רעדט דא פון א פאל אז די חגיגת י"ד האט מען מעכב געווען, א געשאכטענע בהמה, און טראכסט דו ווייסט וואס, מיט דעם וועל איך יוצא זיין שלמי שמחה. זאגט רב אידי בר אבין ניין, דא רעדט מען פון א מענטש האט גענומען א קרבן, ער האט עס מקדש געווען, דאס מיינט חגיגת י"ד ווייל ער האט געמיינט ער וועט נישט האבן גענוג מענטשן, ער וועט האבן צופיל מענטשן און ער וועט נישט האבן גענוג פלייש, האט ער האט ער דא צוגעשטעלט, האט האט אוועק געלייגט א חגיגת י"ד און למעשה די סיבה איז געווען נישט וויכטיג, האט עס למעשה נישט מקריב געווען. בלייבט יעצט שטעקן דא מיט א חגיגת י"ד, און אויף דעם זאגט די ברייתא, די חגיגת י"ד קענסטו גיין שעכטן אויפן ערשטן טאג פון יום טוב, און יוצא זיין מיט דעם די מצוה פון שלמי שמחה. אבער נישט אז איך קען נעמען א קרבן וואס איז געשאכטן געווארן פון פאר די ערשטן טאג, דאס אוודאי נישט, דו מוזט האבן א קרבן וואס איז געשאכטן געווארן אויף יום טוב, ווייל די שמחה מיטן זביחה מוזן גיין צוזאמען, נאר פארוואס קען איך עס יא נוצן? ווייל דא האב איך פשוט א שעפעלע וואס דרייעט זיך ארום, ס'איז טאקע דא אויף דעם א שם, שם חגיגת י"ד, אבער היות די שלמי שמחה איז דאך נישט קיין חיוב, ס'איז נישט אזוי ווי א קרבן חגיגה, נאר וואס כ'דארף פשוט מאכן זיכער אז איך האב שמחה אז איך האב פלייש ביי מיך אינדערהיים, אויב אזוי קענסטו נוצן דעם חגיגת י"ד און גיין נוצן דאס אלס קרבן שמחה. אמר רב אשי זאגט רב אשי הכי נמי מסתברא, און אזוי איז טאקע מסתברא, פארוואס דאי לא תימא הכי ווייל אויב וועסטו נישט זאגן אזוי, הא מתניתא מאן קתני לה, לאמיר דא א מינוט אריין קוקן, ווער דער וואס האט יעצט געזאגט אז חגיגת י"ד קען איך גיין נוצן פאר שלמי שמחה, ווער איז דאס? בן תימא, דאס איז בן תימא, אזוי האבן מיר געלערנט אויף דף ע' עמוד א', אויב אזוי קומט דאך אויס, וואס איז שיטת בן תימא? בן תימא הא פסל לה בלינה, בן תימא האט דאך געהאלטן אז חגיגת י ד, איינמאל דו האסט עס גע'שחט'ן, מעג איך עס נאר עסן בייטאג און ביינאכט. קומט דאך אויס אז דו ווילסט יעצט נעמען דעם חגיגת י"ד וואס מען האט גע'שחט'ן ערב פסח, ווילסטו יוצא זיין מיט דעם אין די מצוה פון שמחת יום טוב, פון שלמי שמחה, אויפ'ן ערשטן טאג יום טוב. איין מינוט, ווער איז געווען דער וואס האט מחדש געווען מען קען עס ניצן בכלל? דאס איז געווען בן תימא, אבער בן תימא האלט דאך אז אינדערפרי ערשט טאג יום טוב איז דער שוין א פסול'ער קרבן, איז קען איך דאך אוודאי נישט גיין יוצא זיין דערמיט און זאגן קענסט עס ניצן פאר שלמי שמחה. אלא מאי, מוז דאך זיין אז מ'האט געהאלטן דער קרבן גאנצערהייט, מ'האט עס נישט גע'שחט'ן ערב יום טוב, נאר וואס מ'האט עס געהאלטן ער האט געמיינט ער'ט עס שחט'ן, ער האט געמיינט ער'ט עס מקריב זיין, ער האט געמיינט ער דארף עס למעשה דארף ער עס נישט. איז יעצט קומט בן תימא מחדש זיין, קענסטו נעמען דעם קרבן אויפן ערשטן טאג יום טוב, קענסט עס גיין מקריב זיין אלס שלמי שמחה, און דא האב איך יעצט מער נישט קיין פראבלעם, און איך האב נישט קיין פראבלעם צו זאגן אז ס'מוז זיין זביחה בשעת שמחה, ווייל ס'איז טאקע כ'שעכט עס די ערשטע טאג יום טוב, ערשטע טאג יום טוב איז א צייט פון שמחה, איז וועגן דעם ווייטער איז נישט קיין ראיה, ס'איז נישט קיין קשיא, קענסט מיר נישט אפפרעגן, שמע מינה בלייב איך זיך ביי מיינס. מתיב רבא, פרעגט רבא, איך האב א משנה, די משנה זאגט אונז, ההלל והשמחה שמונה, אז הלל מיט שמחה אויף סוכות איז אכט טעג, ווי רש"י מוז לערנען, אכט טעג מיינט נישט ממש די אכטע טאג אויכעט, אבער דער מיינט די אכטע נאכט ליל שמיני עצרת. איז פירט אויס, ואי אמרת בעינן זביחה בשעת שמחה, אויב ס'איז אמת וואס דו האסט יעצט געזאגט, אז איך מוז האבן די זביחה מוז זיין בשעת שמחה, איך קען עס נישט גיין שעכטן פון פאר יום טוב, אויב אזוי הא זימנין סגיאין דלא משכחת לה אלא שבעה, אסאך מאל וועט אויסקומען אז איך האב נאר זיבן טעג פון שמחה, פארוואס כגון שחל יום טוב הראשון להיות בשבת, אויב די ערשטע טאג יום טוב פאלט אויף שבת, זאגסטו דאך איך קען נישט גיין ברענגען א שלמי שמחה פון פאר יום טוב, וויבאלד ס'מוז זיין די זביחה מיטן שמחה מוזן זיין צוזאמען, קומט דאך אויס אז די ערשטע טאג יום טוב וואלט איך געדארפט גיין שעכטן אזא קרבן, אבער אונז ווייסן דאך אז שלמי שמחה איז נישט דוחה את השבת, קומט דאך אויס אז איך האב נאר זיבן טעג פון שמחה און נישט אכט טעג פון שמחה, איז וואס רעדט די משנה פון אכט טעג פון שמחה? בשלמא ווי איך וויל זאגן אז ס'מאכט נישט קיין חילוק איך מעג גיין שעכטן אפילו עס איז נישט ביי צייט פון א שמחה, איז טאמער די ערשטע טאג פאלט אויף שבת, גיי שעכטן דיין קרבן שלמי שמחה פון פאר יום טוב, און מיט דעם וועסטו האבן די ערשטע טאג יום טוב אויכעט שמחה. אבער אויב ס'איז אמת וואס רבי אלעזר זאגט אז מען מעג נישט האבן, מען מעג נישט גיין שעכטן א זביחה, נאר ס'מוז זיין בשעת שמחה, אויב אזוי קומט אויס אז אסאך מאל האב איך נאר זיבן טעג. אמר רב הונא בריה דרב יהודה, זאגט רב הונא בריה דרב יהודה, משמחו בשעירי רגלים, ווען ס'איז געשטאנען אכט טעג שמחה, מיינט עס נישט דווקא אז ס'מוז זיין מיט א שלמי שמחה. נאר וואס ס'איז געווען יעדן יום טוב האט מען געברענגט א שעיר לחטאת, איז דאס האט ער דער פלייש דאס עט ער עסן, און דאס איז אויך א שמחה. איז אמר רבא זאגט רבא איין מינוט שתי שתי תשובות בדבר איך האב צוויי זאכן וואס געפעלט מיר דא נישט חדא די ערשטע זאך דשעירי הרגלים חי נאכלין מען האט עס געגעסן רויערהייט די גיין גיין קאכן דעם קרבן אדער גיין גיין בראטן דעם קרבן אויף שבת ס'איז נישט מעכב שבת סאו אויב די כהן האט עס געוואלט עסן האט מען עס געגעסן ממש יעצט רויערהייט און די הלכה איז, צלי און צלי אינו נאכל, אבער ושמחה בו, ושמחה בחי ליכא, אבער עס איז נישט דא נישט דא קיין שמחה אז איינער עסט רויע פלייש, איז דאס די תירוץ נישט קיין תירוץ. ועוד, נאך א זאך, כהנים אוכלין, וישראל במה שמחים. די גאנצע זאך פון די חטאות, ווער עסט עס, דאס זענען כהנים, נישט ישראל, איז ווי קומט די ישראל צו א שמחה? איז וואס זאגסטו מיר אז וואס? הלל ושמחה שמונה ימים, בשלמא לפי מיך האב איך ס געקענט צוגרייטן פון פאר יום טוב בין איך מסודר, אבער דא דער ישראל וואס ער האט דאך נישט קיין שמחה, ווי קומט ער אן צו אכט טעג, אויב קען איך ס נישט צוגרייטן פון פארדעם האב איך נאר זיבן, וואלט געדארפט שטיין אז ס איז זיבן טעג. אלא אמר רב פפא זאגט רב פפא ניין. משמחו בכסות נקיה ויין ישן. ס'איז דא אנדערע וועגן אויך ווי מ'קען הנאה האבן, ס'מוז נישט זיין דווקא מיט פלייש. איז וועגן דעם ווען די משנה זאגט אונז הלל ושמחה שמונה ימים, מיינט עס טאקע אכט טעג. און אין אמת'ן אריין קען מען נישט שעכטן פון פאר יום טוב, ווייל די זביחה מוז זיין בשעת'ן שמחה. וואס דו רעדסט מיר פון אכט טעג פון שמחה, ס'איז דא אנדערע שמחות, כסות נקיה, יין ישן, דאס איז א צווייטע וועג ווי מען קען האבן הנאה, דאס איז א צווייטע וועג ווי מען קען האבן שמחה, איז ווען די משנה רעדט פון שמונה ימים, מיינט עס נישט אויף צו מתיר זיין אז דו קענסט גיין שחט'ן פון פאר יום טוב, אוודאי קענסטו נישט שחט'ן פון פאר יום טוב, נאר ווען מען רעדט פון שמחה רעדט מען פון כסות נקיה אדער יין ישן. איז כי אתא רבין אמר רבי אלעזר. ווען רבין איז געקומען האט ער געזאגט בשם רב אלעזר א גאנצע נייע זאך, אונז האבן יעצט געזאגט אז עולא האט געזאגט בשם רב אלעזר אז מען קען נישט גיין שעכטן א שלמי שמחה פארדעם, פארוואס? ווייל ס'מוז זיין די זריקה מיט די שמחה, די שחיטה מיט די שמחה מוזן זיין צוזאמען, אבער רבין האט געזאגט אנדערשט, ער האט איבערגעזאגט בשם רב אלעזר, שלמים ששחטן מערב יום טוב יוצא בה משום שמחה, משום שמחה קענסטו יא יוצא זיין, ואין יוצא בהם משום חגיגה, קרבן חגיגה דאס קען איך נישט יוצא זיין, אבער שלמי שמחה אוודאי מיט דעם קען איך יא יוצא זיין. ער זאגט אזוי, יוצא בה, יוצא משום שמחה, פאר ווייסט פארוואס מען קען יוצא זיין משום שמחה, ווייל לא בעינן זביחה בשעת שמחה, מען דארף נישט האבן, וואס אונז האבן אלעס יעצט געזאגט, ס'מוז זיין זביחה בשעת שמחה, ניין, לא בעינן זביחה בשעת שמחה, ולא משום חגיגה אבער ביי חגיגה נישט, ווייל הוי דבר שבחובה, מיט דעם בין איך מסכים אז קרבן חגיגה איז א דבר שבחובה, וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, יעדע זאך וואס איז דא א חובה אויף דעם, מוז קומען פון חולין, קען איך נישט נעמען מיין קרבן שמחה, מיין קרבן שלמים, און זאגן ווייסט וואס דאס וועל איך נוצן פאר חגיגה. מה שאין כן פאר קרבן שמחה קען איך עס יא נוצן, ווייל שלמי שמחה איז נישט באמת געזאגט געווארן אז עס מוז זיין בזמן פון שמחה, אויב אזוי אז עס מוז נישט זיין בזמן פון שמחה, ס'איז א צייט וואס דו מעגסט עס עסן, האסטו פלייש, מיט דעם קענסטו יוצא זיין די שלמי שמחה. פרעגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא, והיית אך שמח, אונז האבן דאך פריער געלערנט אז עס שטייט אך שמח, ס'שטייט צוויי מאל ביי סוכות דעם לשון פון שמחה, האט מען געלערנט פון דעם לרבות ליל יום טוב האבן מיר געלערנט פון דעם אז ס'קומט צו צולייגן לרבות ליל יום טוב האחרון לשמחה, אז די לעצטן טאג פון יום טוב איז אויך דא א מצוה פון שמחה, ליל שמיני עצרת, אתה אומר לרבות ליל יום טוב האחרון די וואס צולייגן ליל יום טוב האחרון, או אינו אלא לרבות ליל יום טוב הראשון, אפשר ניין, אזוי האט מען פריער געזאגט אפשר קומט עס נאר צולייגן די ערשטע טאג יום טוב, תלמוד לומר אך חלק, די תורה זאגט מיר אך, און די תורה וויל זאגן ניין, איך מיר דארף עפעס ממעט זיין. אז מאי טעמא, לכאורה פארוואס האט מען ממעט געווען דעם ערשטן טאג און געזאגט די ערשטע טאג איז נישט דא קיין מצוה פון שמחה נאר די לעצטע טאג, לאו משום דאין לו במה ישמח, וויבאלד די ערשטן טאג איז נישט דא קיין שמחה, מיט וואס זאל איך מיך פרייען, איך מעג נישט גיין שעכטן יעצט, זעהסטו דאך פון דא קלאר אז די ברייתא געלערנט איך נעם ארויס איך שפאר אויס די ערשטע נאכט נישט דא קיין מצוה פון שמחה, פארוואס נישטא קיין מצוה פון שמחה? ווייל ס'נישטא קיין מעגליכקייט צו האבן קיין מצוה פון שמחה, ווייל איך מעג נישט גיין שעכטן א קרבן שלמי שמחה פון פאר יום טוב, ווייל איך מוז האבן באינן זביחה בשעת שמחה. איז וויאזוי קענסטו מיר יעצט קומען זאגן, און רבין קומט זאגן בשם רב אלעזר, אז ס'נישט אמת די גאנצע כלל, ווען דא זע איך דאך קלאר פון די ברייתא, אז די ברייתא זאגט מיר אז איך נעם ארויס, איך בין ממעט די ערשטע נאכט, און איך בין נאר נכלל די לעצטע נאכט, ווייל די ערשטע נאכט לכאורה איז דאס די סיבה, איז נישטא קיין שייך מען זאל האבן א מצוה פון שמחה. ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ, לא, כדתניא מה ראית לרבות ליל יום טוב האחרון, ולהוציא ליל יום טוב הראשון, איז פשט מרבה אני ליל יום טוב האחרון שיש שמחה לפניו, ומוציא אני ליל יום טוב הראשון שאין שמחה לפניו, די סיבה איז נישט צו איך מעג יא שעכטן פאר יום טוב צו איך מעג נישט שעכטן, אין אמת'ן אריין מעג איך שעכטן, זאגט רבין, איך האלט, אזוי האט ר' אלעזר געזאגט, מען מעג שעכטן א קרבן שלמי שמחה פאר יום טוב, און מען דארף נישט האבן שמחה בשעת'ן שעכטן, מען קען עס מאכן פאר דעם אויך. איי, פארוואס וועלסטו דיך אויס די לעצטע נאכט פון יום טוב און נישט די ערשטע נאכט? פשוט, ווייל די תורה וויל מיר עפעס צולייגן, ס'איז מער מסתבר צוצולייגן די לעצטע נאכט וואס קומט נאך א גאנצע יום טוב פון שמחה, ווי צולייגן די ערשטע נאכט וואס ס'הייבט זיך אן יעצט די שמחה, האט עס גארנישט צו טוען מיט ווען איך מעג שעכטן דעם קרבן, עס קומט אויס אונז האבן דא א מחלוקת צווישן אילא בשם רב אלעזר און רבין בשם רב אלעזר, אילא האט געהאלטן בשם רב אלעזר אז א קרבן די שלמ די שלמים וואס איך האב געהאט דא אלס נדבה אדער אלס נדר קען איך נישט גיין נוצן נישט פאר שלמי שמחה און נישט פאר שלמי חגיגה, מה שאין כן רבין האט געלערנט ניין, די שלמים וואס איך האב דא פאר שלמי שמחה קען איך עס נוצן, פאר קרבן חגיגה, אויף דעם קען איך עס נישט נוצן.